שלום וברכה צו א משהו מער. ס'איז זייער הייס, זייער הייס אויף די וועלט. ס'דא געוויסע פלעצער איבער די וועלט, אריינגערעכנט אין פארשידענע לענדער אין אמעריקע, יוראפ, אזיע, וואו מ'זעט רעקארד הויעכע טעמפעראטורן, רעקארד הויעכע טעמפעטשורס, אריינגערעכנט דעם פארגאנגענעם פערטן דזשוליי, יולי די פערטן, וואס ווען די דורכשניטליכע טעמפעטשור איבער די וועלט איז געווען די העכסטע זייט מען האלט חשבון אויף די זאכן. יעצט די דורכשניטליכע טעמפעטשור ווען מען גייט ווען מען נעמט די גאנצע וועלט און מען מאכט פון דעם א דורכשניט קומט עס נישט אויס אזוי אויסטערליש הויך, ווייל דו מאכסט א דורכשניט אן עווערידזש פון פלעצער וואס נעמט נעמט אריין גאר קאלטע פלעצער, באקוועמע טעמפעטשורס און אויך פארשטייט זיך גאר הייס. אבער ס'איז יא אן אינדיקעישאן, ס'איז אן אנדייטונג אז אין אלגעמיין איז געווארן ווארעמער, איז געווארן נישט סתם ווארעמער נאר מ'איז אנגעקומען צו א רעקארד הויכע מאס פון היץ איבער די וועלט, בכלליות גערעדט. סאו די דורכשניטליכע טעמפעטשור אין די וועלט פאר די צייט פון יאר איז ארום זעכציג, זעכציג פוינט איינס פארנהייט וואס קומט אויס פופצן פוינט זעקס סעלסיוס. דאס איז די דורכשניט פון בערך די לעצטע הונדערט יאר. איז היי יאר, די פארגאנגענע פערטן דזשוליי, האט די וועלט די דורכשניטליכע טעמפערטשור געשלאגן א רעקארד פון קרוב צו הונדערט און פופציג יאר זייט מ'האט א חשבון אויף די זאכן, און ס'איז אנגעקומען צו צוויי און זעכציק פוינט צוויי און זעכציק פארנהייט וואס דאס איז אביסל מער ווי זיבעצן סעלסיוס. פארנהייט און סעלסיוס זענען צוויי אנדערע וועגן פון מעסטן, ס'איז אנדערע ציפערן וואס דרוקן אבער אויס די זעלבע גראד פון היץ. די און די היץ אדער די און די קעלט קען מען אויף אדער מיט דעם סיסטעם פאררעכענען אדער מיט יענעם סיסטעם פאררעכענען, רוב וועלט רעכנט אויף סעלסיוס און אין די פאראייניגטע שטאטן און נאך געציילטע פלעצער רעכנט מען פארנהייט, ס'איז די זעלבע דיווייד ווי אנדערע סארטן פון מעסטן און מאסן ווי מייל קעגן קילאמעטער, קילא קעגן פונט. קיצור, אבער די אונטערשטע שורה האט די וועלט געשלאגן א רעקארד, דאס איז די וועלט בכלליות, די דורכשניטליכע טעמפרעטשור, און נאכדעם איז דא אינדיווידזשועל פלעצער אין יוראפ, אין אזיע, און אויך אין אמעריקע וואו ס'זענען געווען רעקארד הויכע ציפערן. ס'איז א רעקארד הויכע ציפערן, די העכסטע, די גרעסטע היצן זייט מען האלט אויף די, זייט מען האלט חשבון אויף די זאכן. סאו די אויסטערלישע היצן קודם ברענגען שאדנס, פשוט פיזישע שאדנס, גרויסע פייערן, וואלד פייערן וואס פלאקערן אין פארשידענע פלעצער איבער די וועלט, און ס'ברענגט אויך מענטשליכע, ס'קען ברענגען מענטשליכע קרבנות, ווייל אויסטערלישע היצן טרוקענען אויס א מענטש, ס'קען ברענגען ווי מ'זאגט דיהיידרעישן ווי ס'ווערט גערופן, אויסגעטרוקנקייט, צו די צו א פוינט וואס ס'איז ממש מסוכן פארן מענטש, און שטארק, גאר שטארקע היצן קענען אויכעט ברענגען היט סטראוקס, היט סטראוקס, א היץ אטאקע, ס'הייסט ווען די גוף ווערט אזוי פאר, אזוי שטארק אנגעווארעמט, אז ס' די אינערליכע מעכאניזם, די סיסטעם מיט וואס א מענטש ווערט געבוירן צו האלטן דעם קערפער פון נישט ווערן אווערהיטעד, ברעכט אונטער, ער קען נישט דערהייבן, ער קען נישט דילן, ס'איז פונקט ווי א מאשין, א עירקאנדישן, סיי וועלכע אנדערע מעכאניזם וואס דארף האלטן עפעס א געוויסע זאך, א פלאץ אדער א מאשין, אז די טעמפעראטור זאל זיך נישט הייבן צופיל, סאו דו קענסט קאנטראלן א היץ וואס שטופט שטופט שטופט נאר אויף אזוי ווייט, ס'קומט א פוינט ווען די מעקאניזם וואס דארף האלטן די טעמפעטשור צו א מאקסימום און עם נישט לאזן גיין צופיל העכער און עם אפקילן ווען ער קומט אן צו א געוויסע נקודה, ס'דא נאר אזויפיל פרעשור וויפיל סיי וועלכע מעקאניזם קען דערהייבן, ס'ווערט איבערגעשטרענגט און ס'ברעכט אונטער. דאס איז וואס געשענט ווען א מענטש חלילה ווערט געשלאגן דורך א היץ כוואליע דורך א היט סטראוק, אז די גוף אויף א ענליכן אופן הגם נישט ממש די זעלבע ווי הויכע היץ, פיבער, וואס קומט פון אן אינפעקשאן ווען די מענטש האט עפעס אין זיך וואס די גוף פרובירט צו באקעמפן, און די איינע פון די סימפטאמען וואס קומען דערמיט איז הויכע היץ, אויף א ענליכן אופן איז אויך אז די קערפער ווערט זייער זייער אנגעווארעמט אויף אזוי ווייט אז די גוף קען נישט מער דערהייבן און ער קראכט, און ווען ער קראכט קען ער חלילה עס פירן צו שאדנס אין פארשידענע וויכטיגע, לעבנסוויכטיגע, גלידער און חלקים פונעם גוף וואס דארפן געהאלטן ווערן ביי א דורכשניטליכע, ביי א באשטימטע טעמפערטשור, די דורכשניטליכע טעמפערטשור וואס א געווענטליכע מענטש, געזונטע מענטש, איז דארף צו זיין, זיין, מען רעדט אינעווענדיג אינעם גוף, איז אַכט און נײַנציק פּוינט זעקס פארנהייט, דאס איז ארום זיבן און דרײַסיק סעלסיוס. טאמער די גוף קומט אן צו א היץ פון הונדערט און פֿינף פארנהייט, דאס איז ארום פֿערציק פּוינט זעקס סעלסיוס, דעמאלטס איז ער ממש אין א עכטע סכנה פון באפאלן ווערן פון א היט-סטראוק. און א היט-סטראוק, ווי געזאגט, קען זיין פארבינדן אמאל אפילו מיט א לעבנס-געפאר. עצה נארמאל איז פארשטייט זיך זיך צו האלטן קיל, גיין אין שאטן ווען מען מוז יא זיין אויף די גאס, טרינקן וואסער, טון וואס מען דארף טון, אבער ווען די היצן זענען אזוי שטארק, און שוין אפגערעדט פון מערע הייסערע לענדער בכלליות וואו די זון באקט נאך דערצו וואו א שטארקע זון באקט נאך דערצו פון אויבן, קען אזא זאך געשען אז די באדי זאל ווערן אווערהיטעד אין א כפי ערך שנעלע צייט. סאו וואס איז די סיבה? וואס ברענגט די גרויסע היץ כוואליע? און די שאלה ווערט נאך שטארקער ווייל ס'איז נישט נאר היי יאר, ס'איז נישט דעם זומער איז פלוצלינג אנגעקומען א כוואליע פון פון היצן איבער די גאנצע וועלט, נאר דאס איז מער א טרענד אין די לעצטערע יארן ווערט די וועלט בכלליות ווארעמער, און אזא זאך קען מען נישט מעסטן סתם מיטן ארויסגיין אויף די גאס אין איין באשטימטע פלאץ היינט אדער היינט און מארגן אדער די וואך און נעקסטע וואך, ווייל די חילוקים, ס'הייסט די אויפשטייג, די פארגרעסערטע היצן, געשען צוביסלעך, זייער צוביסלעך. ווי דערמאנט די רעקארד פון דעם זומער פון דעם דזשוליי דעם פערדן אז ס'איז געווען די הייסטע דורכשניטליכע טעמפערטשור ביי די וועלט זייט ס'איז דא זייט מ'האלט חשבון אויף די זאכן רעדט מען א חילוק פון ווייניגער ווי צוויי דעגראד פונעם דורכשניט יא די דורכשניט איז פופצן פוינט זעקס סעלסיוס און די יעצטיגע רעקארד פון היי יאר איז געווען אביסל מער ווי זיבעצן סעלסיוס, סאו ווען ס'קומט צו ציפערן צו נאמבערס רעדט מען ממש פון א קליינע חילוק, אבער די קליינע חילוק מאכט אסאך אויס ווען מ'רעדט פון א דורכשניט ווי געזאגט אין די גאנצע וועלט, דאס הייסט אז בכלליות איז געווען הייסער אין אין אנדערע פלעצער איז געווען סאך הייסער ווי נארמאל, און ווען ס'קומט צו א געוויסע קריטישע נקודה, ווען ס'קומט צו, ווען ס'קומט אן צו גאר הויכע היצן, איז קען יעדע קלייניגקייט אויסמאכן זייער אסאך. די מציאות ווייזט אז ס'מאכט אויס, די ווייל די ס'מאכט נישט נאר אויס לגבי דעם אז ס'איז הייסער, די ס דירעקטע קאנסעקווענצן וואס קומען ארויס פון דעם וואס יעצט איז הייסער ווי פריער, אדער היי יאר איז ווארעמער ווי פאראיאר און פאר צוויי יאר צוריק אין די זעלבע צייט, נאר דאס פארדרייט בכלל דעם וועטער סיסטעם, און עס טרעפט זיך מיט געוויסע פלעצער למשל וואס זענען רייך און אקטיוו מיט אגריקולטור, וואו מען פלאנצט זאכן וואס דארפן וואקסן, עסנווארג פאר מענטשן, וואס עס זאל זיין, ירקות מיט פירות, קומט נישט אן וויפיל וואסער מען, וויפיל רעגן מען דארף האבן, דא א מאנגל אין רעגן, און אנדערע פלעצער וואס דארפן נישט דעם רעגן, דארטן מבול'ט דווקא. דארפן נישט דעם רעגן מיינט אז זיי זענען נישט אויסגעשטעלט פאר דעם. די שטאט איז געבויט אויף אן אופן אז ס'דארף זיך נישט ספראווען מיט קיין סאך רעגן, און ווען ס'קומט דארטן אראפ א מבול, ס'לאזט זיך אראפ א מבול, קומט א פארפלייצונג, און די וואסער האט אפילו נישט געהעריג וואו צו לויפן, און ס'קומען ארויס דערפון גרויסע חרבנות, און דאס איז די מציאות מיט וואס די וועלט דיעלט אין די לעצטערע יארן. סאו דאס אז ס'דא א שיני אין די וועטער, סאטש אז איינס די וועלט ווערט ווארעמער, און צווייטנס אז די וועטער סיסטעמס, די פעטערן פון די וועטערס, לויפן צומישט, צומישט מיינט אין פארגלייך צו וויאזוי מען איז צוגעוואוינט פון די לעצטע שיינע שיינע תקופה פון יארן, דאס איז א פאקט ווייל די זאכן ווערן רעקארדירט, מען זעט עס, מען זעט, מען מעסט עס און מען קען צושטעלן, טעמפעראטשורס באשטייען פון ציפערן, מען קען זען וואו די ציפער איז יעצט, די דורכשניטליכע ציפער, און די עקסטרעם פון ביידע זייטן הייס און קאלט, און מען קען עס צושטעלן צו פריער, סאו מען זעט אז ס'איז דא חילוקים, די זעלבע זאך די צאל וויפיל שטורם ווינטן ס'זענען דא, וויפיל ס'רעגנט, יא ס'דא א דורכשניטליכע סכום פון וויפיל רעגן וואסער פאלט אין דא אין דא און דארטן און נאך ארויפצו און מ'ווייסט מ'מעסט דאס און מ'רעכנט דאס און מ'קען עס צושטעלן און אויף ענגליש זאגט מען נאמבערס דאונט ליי יא ציפערן קענען ציפערן זאגן נישט קיין ליגן דו קענסט זעהן אז ס'איז יעצט אזוי און די דורכשניט ביז יעצט איז געווען אנדערש סאו ס'א מציאות קען מען זאגן אז זאכן אז עפעס איז דא דא, אז עפעס איז דא דא א שיני אינעם וועטער, סיי אז ס'ווערט ווארעמער, און סיי אז ס'איז דא אסאך מער אומערווארטעטע און אומגעווענליכע פענאמענאנס אין די וועטער, איבער די וועלט בכלל. סאו וואס איז די סיבה דערצו? עס זענען דא טעאריעס ס'איז נישט דא עכט קיין פאקטן, נאר טעאריעס איז דא פארשידענע. די אנגענומענסטע גאנגבארסטע איז אז די וועלט ווערט ווארעמער אלס א תוצאה פון מענטשליכע פעולות, און בכלליות רופט מען עס גלאבעל ווארמינג, גלאבאלע אנווארעמונג, וואס אבער דער נאמען אליין זאגט נאכנישט אז דער מענטש איז שולדיג. גלאבעל ווארמינג באצייכנט א פאקט אז די וועלט, גלאבעל, גלאבאל, ווערט ווארעמער. פארוואס ווערט עס ווארעמער? איז די הסבר וואס רוב סייענטיסטן געבן אויף דעם, און דאס איז די אנגענומענע הסבר אין די סייענטיפישע וועלט, אז ס'קומט פון תוצאות פון מענטשליכע מעשים. און איינע פון די באקאנטסטע ווערטער וואס ווערן אין דעם פאל גענוצט איז די גרינהאוז עפעקט. סאו וואס איז די גרינהאוז עפעקט? וואס א גרינהאוז איז ווייסן מיר, אז ווען מ'וויל איינפלאנצן זאכן, וואס עס זאל נאר זיין, עניטינג פון גראז ביז ירקות, פירות, זאכן וואס מען וויל איינפלאנצן אין א ענווייראמענט, אין א פלאץ וואס איז נישט אויסגעשטעלט פאר דעם, וואס איז נישט געמאכט פאר דעם. לאמיר זאגן, איך ווייס, עפלעך, מאראנצן, פיינעפל, דארפן א געוויסע קלימאט, זיי וואקסן נאר אין אזא און אזא קלימאט, וואו די לופט איז כך וכך נאס, כך וכך טרוקן, אזוי און אזוי הייס, און נישט קעלטער ווי אזויפיל און אזויפיל. איז א גרינהאוז איז א פלאץ וואו מען בויט אזא מין סארט בנין, כמו בנין אזא סטראקטשער, און די קלימאט אינעווענדיג אין דעם בנין ווערט אויסגעשטעלט אז א, לאמיר גיין מיט פיינעפל, אז פיינעפל זאל דארטן קענען וואקסן. סאו איינע פון די וויכטיגע זאכן וואס א גרינהאוז טוט איז אז ס'האלט די היץ, אינדרויסן קען זיין קעלטער ווי די פלאנצן וואס וואקסן וואס מ'פלאנצט אין די גרינהאוז, אבער אינעווענדיג אין די גרינהאוז איז ווארעמער, ווייל די בנין איז אזוי געבויט צו ס'איז א צוזאמשטעל פון די חומר וואס מ'נוצט און אויך פארשידענע פאטענטן וואס מ'אינסטאלירט אינעווענדיג אין די גרינהאוזעס, אבער די אונטערשטע שורה איז אז ס'זאל זיין די טעמפעראטשור זאל בלייבן ביי א געוויסע היץ, אבער א געוויסע גראד כדי די די די זאכן וואס מען פלאנצט דארטן זאלן קענען וואקסן זיך אנטוויקלען. סאו די וועלט די כדור הארץ די ביג פיקטשער דערפון דארט בכלליות האט בערך אזא מין אויכעט אזא פראסידשור וואס שפילט זיך דארטן אפ. איז אין די וועלט אין די אטמאספער זענען דא פארשידענע סארט געזעס, פארשידענע גאזן, אריינגערעכנט קארבן דייאקסייד. קארבן דייאקסייד איז א סארט געז אזוי ווי מערערע אנדערע, און יעדע איינע פון די געזעס האט זיך האט זיך זיינע אייגענע תכונות, און איינע פון די תכונות פון די אייגנשאפטן פון קארבן דייאקסייד אז ס'לאזט נישט דורך קיין היץ. סאו יעצט די זון שיקט אראפ ענערדזשי צו די וועלט, שיקט ארויס ענערדזשי, יא, דאס איז די שליחות וואס זי האט באקומען בששת ימי בראשית, צו באלייכטן, צו ווארעמען, שיקט ארויס געוויסע פארמען פון ענערדזשי, נישט נאר היץ, און נישט נאר ליכטיגקייט, נאר נאך זאכן. די ענערדזשי קומט אן אויך צו אונז, צו די כדור הארץ, פארשפרייט זיך אין ספעיס, און קומט אן, א חלק דערפון קומט אן צו אונז, קומט אן צו דער ערד, און געוויסע פון די ענערדזשי, אריינגערעכנט ליכטיגקייט, וואס ווערט איינגעזאפט אין דער ערד, ווערט נאכדעם ס'ווערט אין דער ערד ווערט עס פארוואנדלט אין א אנדערע פארעם, ס'נעמט אן א אנדערע צורה פון ענערדזשי, אריינגערעכנט היץ. סאו די זון שיקט לכתחילה ארויס היץ, אבער די זון שיקט אויכעט אנדערע צור ענערדזשי וואס האבן אנדערע צורות, ליכטיגקייט איז אויך ענערדזשי, און די א חלק פון די אנדערע פארמען פון ענערדזשי וואס קומט פון די זון ווערט דורכן איינגעזאפט ווערן אין דער ערד פארוואנדלט אין עפעס אנדערש, אריינגערעכנט היץ. די היץ ווערט נאכדעם די ערד גיט פון זיך ארויס די היץ און ס'גייט צוריק ארויף אויבן. וואס געשענט אויבן אין די אטמאספער? איז דא ווי געזאגט פארשידענע געזעס וואס טוען דערמיט פארשידענע זאכן, בשם הכולל רופט מען עס די אטמאספער. קארבאן דייאקסייד וואס געפינט זיך נאטירליך פון ששת ימי בראשית אין די אטמאספער מאכט זיכער אז א חלק פון די ווארעמקייט פון די זון בלייבט דא. בלייבט דא ביי אונז אינדערהיים אויפן כדור הארץ גאזאלין און אנדערע פיולס וואס מען נוצט צו מאכן קארס זאלן קענען פארן און הייצן די הייזער, פארשידענע זאכן וואס פאדערן ענערדזשי נוצט מען פיול, פארשידענע סארטן פון פארמען פון גאזאלין, די גאזאלין ווערט פארברענט אזוי פראדוסט עס די ענערדזשי וואס עס דארף האבן צו טרייבן די מאטאר פונעם קאר, די מאטאר פון די הייצונג סיסטעם אין שטוב און אין פעקטעריס ווערן פארברענט, און זיי גע און נאכדעם שפייען זיי פון זיך אויס איינע פון די זאכן וואס אין וואס זיי ווערן פארוואנדלט וואס קומען ארויס פון גאזאלין פון פיועל וואס ווערט פארברענט איז קארבאן דייאקסייד דער קארבאן דייאקסייד גייט ארויף אין די אטמאספער און ס'בלייבט דארט זיצן במילא קומט אויס אז די פעולה וואס די וועלט טוט נאטירליך פון פארהאלטן א חלק פון די היץ פון די וואס וואס וואס קומט פון די זונ'ס ענערדזשי וואס ווערט אין דער ערד פארוואנדלט אין היץ, ס'וו קומט אלס א אנדערע אלס ליכטיגקייט און אנדערע פארמען פון אנדערע צורות פון ענערדזשי ווערן זיי דורכ'ן איינגעזאפט ווערן אין דער ערד פארוואנדלט אין היץ ווערן נאכדעם אויסגעשפיגן צוריק ארויף א חלק דערפון ווערט פארכאפט און מיט מער קארבאן דייאקסייד ווערט א גרעסערע חלק א גרעסערע קוואנטום פון די היצן בלייבן אין די אטמאספער. און דאס ווארעמט אן די וועלט. קענסט עס אנקוקן אזוי ווי די וועלט ארום די כדור הארץ איז געווארן אינסולעטעד, ס'איז דא א געוויסע סארט פון אינסולעישאן, אינסולעישאן טוט די זעלבע זאך, ס'האלט די אטמאספער, די קעלט אדער די היץ, האלט עס אינעם פלאץ, אין דעם חלל וואס איז אינסולעטעד, און מ'לייגט צו אינסולעישאן, מ'מאכט עס דיקער. און במילא קומט אויס אז די ווארעמקייט בלייבט, ווייניגער דערפון גייט אוועק. דאס איז די הסבר, דאס איז די סיבה און די הסבר וואס די א גרויסע חלק די עסטעבלישמענט פון די סייענטיפישע וועלט גיט צו אלס די סיבה פארוואס צו גלאובעל ווארעמינג פארוואס די וועלט ווערט ווארעמער. ברכה און הצלחה.